אדער האבן א אינטערעס אין דעם, קענען זיי באווייזן שווארץ אויף ווייס אז דער ניגון איז כמעט אינגאנצן נאטירליך, ער ער איז ריטמיזירט, אין א ליד קומט שוין אריין ריטעם, אט דער ריטעם וואס דווקא אין דעם אריגינאל ווי איך האב פריער געזאגט טאר ער נישט האבן, ווייל דארטן דארף די דארף דער פלוס פונעם ריטעם דעטערמינירט ווערן דורך דעם העברעאישן ווארט.

הפטורה טראפ איז נישט דער איינציגער דער איינציגער מוסטער פון ביבלישן געזאנג וואס האט זייער שטארק באאיינפלוסט דעם אידישן פאלקס געזאנג. אנדערע קאנטילאציעס פון די טעמי המקרא האבן באאיינפלוסט דעם פאלקס געזאנג. איר ווייסט דאך למשל. אזא ליד ווי גאלדפאדענס למשל. אין בית המקדש אין א ווינקל חדר זיצט די אלמנה בת ציון אליין. אין דעם מאטיוו איז פאראן דער גאנצער טראפ פון דעם אופן ווי מ'פלעגט אמאל זאגן שיר השירים, זאגן.

קומט אריין אן ענליכער מאטיוו. און ווען הערשקע איז צום טעאטער צוגעגאנגען האט ער דארט נישט לאנג געווארט. ווייטער גיי איך נישט ווייל דאס ווייטערדיגע האט שוין נישט מיט דעם, אבער די ערשטע פראזע איז דורך און דורך אן אפקלאנג פון דעם אלטן ביבלישן טראפ. און אזעלכע ביישפילן וואלט מען קענען געפינען א סאך, מ'קען געפינען א סאך, אבער איך מוז זיך צוריק ציען ווייל עס נאך אלעם ס'איז נישט ס'איז נישט קיין לעקציע, עס איז א סימפאזיום, און איך וויל טאקע הערן יעצט וואס חזן מענדלסאן האט צו זאגן וועגן דאס גרין יאר.

חזן מענדלסאן האט געפרעגט צו וואלט איר נישט געפילט צו וואלט איר נישט געפילט וואס איז געווען דאס ווארט צו גענוצט? עט האום, צו וואלט איר נישט געפילט אינדערהיים, דאס הייסט אינדערהיים שול, ווען מ'זאל ווען מ'זאל ווען מ'זאל זינגען דעם ערשטן מאטיוו פון כל נדרי אזוי שיין ווי ער האט עס געזונגען? אוודאי איך וואלט איך איך וואלט איך איך וואלט איך געפילט אינדערהיים. אבער צו ס'איז היסטאריש ריכטיג אז דאס איז געווען דער מאטיוו דער ערשטע מאטיוו פון כל נדרי איז נאך א פראגע וואס מ'דארף נאך וועגן דעם זייער אסאך דיסקוטירן. און ווען מ'דיסקוטירט ברענגט מען פארשידענע טעאריעס. איין טעאריע האב איך אליין געבראכט און איך וויל עס אייך טאקע איבערגעבן פארוואס נישט.

דאס איז אן אלטער כרוז ניגון ביי אידן, און נישט נאר ביי אידן, איך האב עס געהערט אין א שעקספיר פלעי, האב איך געהערט אן אקטיאר, איך געדענק שוין נישט וועלכער, האב איך געהערט אויסרופנדיג א געוויסע פראקלאמאציע אין פונקט אט אזא מין ניגון, טאראראראראראא. און דאס איז זיכער פאראן אין דעם גריגארישן געזאנג ביי די קאטאליקן אן ענליכער כרוז. עס ווייזט אויס אז דער דאזיגער אופן פון פראקלאמירן א געוויסע זאך איז געווען זייער אלט, און עס איז פראקטיצירט געווארן ביי אידן. אינטערעסאנט איז אז דער אופן פון פארקויפן עליות, דאס איז דאך אייגנטליך אן אויסרוף, עס איז אן אוקשען. צען גילדן מיט צוואנציג גראשן מפטיר.

א פארמולע וועלכע אנולירט נדרים, שבועות און נדרים וואס א מענטש האט אויף זיך גענומען. די נדרים און די איסורים און די שבועות און די חרמות און אזוי ווייטער וועלכע כ'האב אויף זיך גענומען וועלן זיין בטל און מבוטל און אזוי ווייטער. דאס איז דער טעקסט. עס איז עס איז נישט קיין פאעטישער טעקסט. איך שטעל זיך פאר. אז אין אנהייב האט מען אים אויסגערופן, פשוט מען האט אויסגערופן פאר אן עולם אויפן זעלביגן אופן ווי ביזן היינטיגן טאג, ווייסט איר אז אין די שולן זאגט מען דעם פסוק אור זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה פאר כל נדרי, זאגט מען מיט אן ענליכן סינג סאנג. אור זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה.

שפעטער, און נאך א זאך, איר ווייסט אז ס'איז דא א מנהג, דער מנהג, נישט עס איז דא א מנהג וואס ווערט פראקטיצירט, אז כל נדרי ווערט געזאגט דריי מאל, און יעדן מאל אביסעלע העכער. שטעל איך זיך פאר אז א נישט מוזיקאלישער בעל תפילה, ווייל וועלכער בעל תפילה איז א מומחה אין מוזיק? האט געוואלט אויפהייבן די שטימע, האט ער האט ער אנשטאט צו שטעלן דאס מיט א טאן העכער ווי עס וואלט געטאן איינער וואס האט א קאמערטאן, האט ער אויפגעהויבן א האלבן טאן, און ס'האט זיך באקומען דער זעלביקער מאטיוו האט זיך באקומען אזוי, הערט, טארארא טארארארא, האט ער געמאכט, טארארא טארארארא. איין האלבער טאן. אט דא האט איר עס. איר האט דא די נאטן, דאס זענען די זעלביגע נאטן, די זעלביגע ריטמישע בויגונגען, דער אונטערשיד איז נאר וואס עס קומט א שארפ צייכן, א דיעז, א צייכן וואס הייבט אויף א האלבן טאן. טא-רא-רא, טא-רא-רא-רא. אין דעם אויפגעהויבענעם האלבן טאן ווערט עס טא-רא-רא, טא-רא-רא-רא. נו, וויבאלד אז עס איז געקומען אין א מאמענט פון הייליגער אינספיראציע, קען זיך עס זייער לייכט מאכן, אין מוזיק מער ווי אין עפעס אנדערש, מער ווי אין שפראך, שלעפט איין געדאנק דעם צווייטן, איין פראזע רעגט אן א צווייטע, איז טאראראראראראהא,

יעדער חזן האט עס צוגעגעבן, און ביזן היינטיגן טאג וועט איר נישט הערן צוויי חזנים זינגען כל נדרי אויפן זעלביגן אופן, ניין, ביזן היינטיגן טאג גייט עס נאך אין פראצעס פון פארשענערונג און פארבעסערונג, פון איבערשאפן, אט דאס איז פאלקס מוזיק, אט דאס איז דער גרויסער, די גרויסע אייגנארטיגקייט. פון א מוזיק וואס וואנדערט אין דעם מויל פון פאלק, און וואו יעדער איינער גיט צו זיין באזונדערן קאמענטאר, און טראגט אין דעם אריין זיין באזונדערן געפיל. דאס איז די גרויסקייט פון פאלקס מוזיק. איך גלייב אז ס'איז די העכסטע צייט צו הערן פון חזן גיסא, און ער וועט אונז אויך האבן זייער עפעס אינטערעסאנטעס צו זאגן.

צוויי פאראלעלן, א חזנ'ישע קאמפאזיציע פון אלטן חזנ'ישן שטייגער און א מאדערנע חזנ'ישע קאמפאזיציע, ווי אויך א אידיש כאראקטעריסטיש פאלקסליד און א מאדערנע אידישע קאמפאזיציע געשאפן פון א היינטצייטיגן אידישן קאמפאזיטאר צו די ווערטער

אלס ערשטער זינג איך א פאלקס ליד, עס האט נישט קיין קאמפאזיטאר, ווייס נישט ווער עס האט געמאכט דעם טעקסט, אן אלט פאלקס ליד, דער בעל-עגלה'טשע.

צווייטע איז א ליד פון ווערטער פון לייוויק, ס'איז א סיבירער ליד פון זיינע ערשטע סיבירער לידער. די קאמפאזיטאר איז מיכל געלבארט. גיין דארף מען גיין.

איצט וויל איך זינגען א חזניש זאך, שמע קולינו. דאס איז אינעם אלטן שטייגער ווי מען האט געזונגען, ווי מען האט עס אנגערופן זאגעכץ. איך וועל דאס צווייטע וועל איך זינגען א מאדערן, מער מה גדלו מעשיך.

אה, ישר כח קאנטאר גיסער, כ'וועל איצטער בעטן דער פריינד ישראל ראבינאוויטש זאל געבן א קאמענטאר איבער די עטליכע ביישפילן פון אידישער פאלקס קלאסישער און ליטורגישער מוזיק וועלכע חזן גיסער האט אויסגעפירט. דא האנדלט זיך נישט וועגן געבן א פירוש, ס'איז נישט קיין פירוש רשי.

איך האב גערעדט מיט חזן גיסער און איך האב אים אויפגעגעבן א מאדנעם פלאן. כ'האב אים אויפגעגעבן א פלאן ער זאל נעמען א חזנ'ישע קאמפאזיציע און זאל זי זינגען אויף אזאן אופן ווי מען זינגט ווען מען וויל זינגען פאר די גאלערי. און דערנאך זאל ער די זעלבע קאמפאזיציע זינגען אויף אזא מין אופן ווי מען זינגט ווען מען וויל צופרידנשטעלן זיך אליין און דינען די ליטורגיע און דער קונסט. איך האב איין זאך פארגעסן בעת איך האב געגעבן אט דעם דאזיגן ארדער. כ'האב פארגעסן אז א גוטער זינגער קען שלעכט נישט זינגען. דעריבער האט ער געמאכט אנדערש, ער האט גענומען. א קאמפאזיציע פון אלטן שטייגער וועלכן ער האט געזונגען אויף א זייער שענעם אופן ווי ער קען, און א קאמפאזיציע פון גאר נייעם שטייגער און האט ווידער געזונגען אויף דעם אופן, וואונדערליכן אופן, ווי ער קען. אבער אין דער אמת'ן גייט עס מיר נישט אום מאדערניזם. לאוו האט געשריבן, זייער א שיינעם רעציטאטיוו, אבער צו ס'איז א אידישער רעציטאטיוו ווייס איך נישט. עס איז זיכער דא א פלאץ פאר אזעלכע רעציטאטיוון אין דער שול, קיין ספק ניט. אלץ וואס איז שיין און אלץ וואס איז אוניווערסאל האט אויך א פלאץ ביי אונז. און מיר דארפן זיך נישט איינגרעניצן אין שמאלע ראמקלעך. אבער אין דעם פאל אינטערעסירט מיר דער עיקר דאס טראדיציאנעלע. איך האלט אז אפילו דאס סאמע טראדיציאנעלסטע קען אריינגעפירט ווערן אין דעם היכל פון אבסאלוטער שיינקייט. די צרה איז וואס די היינטיגע חזנות איז אוועק אויף שלעכטע וועגן. מען גיט היינט קאנצערטן פארן רבונו של עולם, און נישט אזוי קאנצערטן פארן רבונו של עולם ווי פאר דער גאלערי וואס הערט זיך צו צו זיי. דער אופן פון איינזינגען אין גראמאפאן. און דער אופן פון קאנצערטעווען בכלל מיטן ליטורגישן ליד, מיט דער ליטורגישער תפילה, האט פארביליגט דעם גאנצן ענין חזנות. דעריבער איז דא אויסצודריקן א האפענונג אז אין דער אזויגערופענער מאדערניזאציע פון אונזער לעבן בכלל,

דארפן מיר שטרעבן. צו דעם דארפן מיר שטרעבן נישט בלויז אין דער ליטורגישער מוזיק אליין. מיר דארפן נישט בלויז געבן לעקציעס אנדערע וויאזוי אנדערע זאלן זיך פירן. מיר דארפן זיך אליין אויך אזוי פירן. אין אונזערע אידיש-רעדנדיקע קרייזן איז נאך דער ענין אידישע מוזיק אפילו נישט געהעריג אויפגענומען געווארן. מיר האלטן זיך נאך אלץ ביים פאלקסליד, און מיר מיינען אז מיטן פאלקסליד ענדיגט זיך די אידישע מוזיק. די אידישע מוזיק היינט צו טאג איז אוועק אסאך ווייטער פון דעם. ס'איז שוין היינט דא זייער באדייטנדיגע אידישע קאמפאזיטארן וועלכע האבן געשריבן זייער באדייטנדיקע ווערק אויפן יידיש-מוזיקאלישן אידיאם. אייניגע האבן עס געמאכט בוכשטעבליך גענומען אלס טעמאטיק די אלטע מאטיוון פון דער טראדיציע. אנדערע, ווי ערנסט בלוך למשל, האבן טיילווייז גענומען מאטיוון פון דער טראדיציע, אבער הויפזעכליך האבן זיי אריינגעבראכט דארטן אזא מין גוטן ווילן, און אזא מין ארדנטליכקייט, אזא מין ארדנטליכן ווילן זיך איבערצוגעבן צום אידישן פאלק און צום אידישן גייסט, אז אפילו דארט ביי בלאכן וואו מיר קענען נישט ערקענען, אנווייזן גענוי אז דאס שטאמט פון דא און דאס שטאמט פון דארטן, אפילו אין יענע קאמפאזיציעס וואו מיר קענען נישט אנצייגן מיטן פינגער אזוי ווי מיר צייגן אן היינט אוונט. פילן מיר אבער אז דאס געמיט און דער גייסט איז דורך און דורך אידיש. לאמיר מאכן פלאץ אין דעם דאזיגן נייעם טעמפל פאר'ן אידישן בוך און פאר'ן אידישן גייסט. לאמיר מאכן פלאץ פאר דער נייער אידישער מוזיק און אויך פאר דער אלטער. דאס איז אונזער רוף און לאמיר האפן. אז דער היינטיגער אוונט, וועלכער איז דער ערשטער אין דעם פעריאד פון דער נייער בנין פון יידישער פאלקסביבליאטעק, זאל למען השם נישט זיין דער לעצטער.
איידער מיר שליסן דעם היינטיגן אוונט, ווי איך האב פריער געהאט באמערקט, איז פאראן א מעגליכקייט צו שטעלן אייניגע וויכטיגע פראגן וועלכע די געסט וועלכע זענען היינט פאראן דא אין זאל אינטערעסירט, אבער איך וועל בעטן אויב עמיצער האט א פראגע זאל ער זי שטעלן קורץ און באגרעניצט אין צייט. ביטע.

איז איך בעט שטעלן פראגן, פראגן, א פראגע, יעדערער פארשטייט וואס פאר א פארם עס דארף זיין א פראגע, א פראגע וואס אינטערעסירט אים, אבער נישט קיין דיסקוסיע, זיך אליין פארענטפערן און פירן מיט זיך אליין דיסקוסיע, דאס איז נישט דער פאסיגער אופן. חשוב'ע פריינט, אזוי ווי עס איז די צייט שפעט און איך וויל. יא, איך וויל נישט דורכלאזן די געלעגנהייט פון געבן אייך א מעגליכקייט צום שטעלן פראגן, אבער איך פיל, איך זע אז א טייל פריינט זיינען אומגעדולדיג. חבר ראבינאוויטש וויל ענטפערן די פראגע אויך, כאטש עס איז קיין פראגע נישט געוועזן. איך וויל אייך מעלדן ביי דער געלעגנהייט אז דעם נאנטסטן שבת וועט

באמערקונגען, פראגן? איז דאס ווארט באקומט חבר ישראל ראבינאוויטש.
וועגן דער ערשטער פראגע האב איך אבסאלוט גארנישט קעגן דעם מענטשן וואס האט געשטעלט די פראגע און האט מיר געזאגט אז איך האב געזאגט איך האב געמאכט אז איך בין געווען א נאר און איך האב געזאגט געטון נארישקייטן און אזוי ווייטער דאס איז זיין רעכט ס'איז אבער נישט זיין רעכט צו נוצן דאס נבזה'דיגע ווארט ליקווידירן. דאס איז נישט זיין רעכט. מען ליקווידירט נישט. איך געהער נישט צו דעם ליקווידעישאן סקוואד. איך געהער צום סקוואד פון די טראדיציאנאליסטן. און מיר געפעלט אזוי צו זיין. וועמען עס געפעלט נישט איז ווידעראמאל זיין רעכט. פון וואנען שטאמט די קריאת התורה, דאס הייסט דער אופן ווי מען לייענט די תורה? דא דארף מען גיין צו אזא אויטאריטעט ווי אברהם צבי אידלסאן, און מען דארף אריינקוקן אין זיין פארגלייכנדיגער טאבעלע, וואו ער ברענגט פארשידענע נוסחאות פון קריאת התורה ביי אידישע קהילות פון דער גאנצער וועלט, הויפזעכליך אריענטאלישע קהילות, ספרדישע קהילות, קהילות אויפן באלקאן, און אשכנזישע, אשכנזישע שליסט איין דייטשע אידן, מזרח אייראפעאישע און אלע וואס שטאמען אפ פון זיי. עס ווייזט זיך ארויס פון זיין אנאליז אז דער מקורות'דיגער ניגון, נגינה, פון קריאת התורה איז דער וואס ווערט אפגעהיט ביי די ספרדים און ביי א טייל אריענטאלישע אידן. אונזערער האט א געוויסע שייכות מיט זייערן. אבער אונזערער איז מאדיפיצירט געווארן אונטער דעם איינפלוס פון דעם אייראפעאישן געזאנג. ער ברענגט מאטיוו קעגן מאטיוו, און ווען מען פארגלייכט די פארשידענע מאטיוון, די ספרדישע אריענטאלישע מיט אונזערע, זעט מען אז געוויסע מאטיוון גלייכן זיך, און אנדערע מאטיוון גלייכן זיך נישט, אפילו דער גאנצער גוסט און כאראקטער פון דעם אופן קריאת התורה ווי עס ווערט אפגעהאלטן ביי די אריענטאלישע קהילות איז געענדערט געווארן ביי אונז אשכנזים. דאס איז א טעכנישער ענין און איך גלויב נישט אז די צייט דערלויבט אין אים אריינצוגיין, עס איז צו שפעט יעצט, אבער איר וועט מיר מוזן גלויבן אויפן ווארט, און די וואס ווילן מער איינצעלהייטן וועגן דעם קענען עס געפינען סיי ביי אידלסאנען און סיי און אויך אין מיינע צוויי ביכער, מוזיק ביי אידן און דאס ענגלישע בוך אוו דזשואיש מוזיק. ביי א צווייטער געלעגנהייט ווען מיר וועלן האבן מער צייט קענען מיר אריינגיין אין דעם גאנצן זאך און דאס אויפווייזן. פון וואנען נעם איך די אויטאריטעט צו צושטערן די לעגענדע, די זייער שיינע לעגענדע, אז דער כל נדרי ניגון, ווי מיר קענען אים, שטאמט פון שפאניע? איך נעם עס פון זייער גוטע קוועלן, און פון זייער פיינע אויטאריטעטן, מוזיקאלאגן, און אויך הויפזעכליך, הויפזעכליך, פון דעם פאקט וואס די ספרדישע אידן, אנגעהויבן פון דער שארית ישראל שול אין מאנטריאל, ס'איז אריינגערעכנט די שארית ישראל שול אין מאנטריאל, די ספאניש-פארטוגעזישע שול אין מאנטריאל, וועלכע איז א ספרדישע שול, ווייס איך ניט וואס ס'האט פאסירט דארטן די לעצטע יארן, ווייל איך בין די לעצטע יארן דארטן נישט געווען, ווען עס זענען אריינגעקומען אידן פון פינסק און פון מינסק און פון מאטעלע און זענען געווארן ספרדים, און עס זענען דארטן אריינגעבראכט געווארן פארשידענע אשכנזישע נוסחאות, און די אידן האבן עס פארלאנגט ווייל זיי זענען געוואוינט צו די אשכנזישע נוסחאות, ווייס איך דעריבער נישט וואס פאר א סארט כל נדרי זיי זינגען די לעצטע יארן. אבער דעם כל נדרי וואס איך האב געהערט די פריערדיגע יארן אין דער שארית ישראל שול פון דעם אמת ספרדישן חזן דע לה פענא, דאס איז דער זעלביגער דע לה פענא וואס האט געהאט א תביעה, צו אים געהערט דער אינזל לאבראדאר, ער האט אפילו געפירט א פראצעס וועגן דעם, און ער האט דאקומענטן, מיינט נישט ער שטאמט פון א זייער אריסטאקראטישער, אלטע אריסטאקראטישער פארטוגעזישער פאמיליע. איז אזוי ווי איך האב עס געהערט פון דעם פון דע לה פענא, זייענדיג א כל נדרי נאכט אין דער שפאניש פארטוגעזישער שול, קען איך אייך שווערן בהן שלי אז דער ניגון האט נישט קיין שום שייכות מיט אונזער. און אידלסאן ווייס אויך עפעס וועגן די דאזיגע עניינים, ווייל ער האט, ווי חזן מענדלסאן האט עס פריער איבערגעגעבן, אפגעגעבן דעם גרעסטן טייל פון זיין לעבן. צו שטודירן דעם געזאנג פון די אריענטאלישע קהילות און אויך פון די ספרדים און פון די אשכנזים און פון די חסידים און פון די מתנגדים פון אלעמען. און אידלסאן באווייזט באותות ומופתים אז דער ניגון פון כל נדרי אזוי ווי מיר קענען אים איז געשאפן געווארן בערך, דאס הייסט אין דער איצטיגער פארעם אזוי ווי ער איז, בערך אין זיבעצטן יארהונדערט אין דייטשלאנד. און נישט אין שפאניע. אה, בכדי איר זאלט מיר ווידעראמאל נישט גלויבן אויפן ווארט, האב איך טאקע זיך פארזארגט, איך האב ערווארטעט אז איך וועל האבן טראבל, און איך האב געבראכט דעם ספרדישן ניגון פון כל נדרי, און אט גייט ער, איך ווייס נישט צו איך וועל עס קענען אויסצירקלען אזוי ווי אן אמת'ע חזן, אדער הויפטזעכליך ווי א ספרדישע חזן.

געזעלשאפטלעכקייט אין מאנטריאל, פאר אלע קרייזן פון דער אידישער געזעלשאפטלעכקייט, און וואו עס זאל קומען אין זיין פולסטן אויסדרוק אויך די וואונדערליכע אידישע מוזיקאלישע קולטור. איך וויל אין נאמען פון דער פארוואלטונג פון דער אידישער פאלקסביבליאטעק אויסדריקן א הארציגן דאנק און אנערקענונג צו די אנטיילנעמער פון דעם היינטיגן סימפאזיום, צו